א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא. יעצט ס'דא צוויי צדדים, ס'דא וואס האלטן אז ס'איז בכלל נישט געווען קיין פראוד, איך לייג ארויף מען זאל קענען הערן ער זאגט עס אויפן טעלעוויזשן ס'איז א סטעיטמענט, מאידך גיסא לייג איך נאכדעם ארויף פונעם געוועזענעם מעיאר און ער זאגט אז ס'איז קלאר יא געווען פראוד און זיי האבן שוין געסוד געוויסע סטעיטס אויכעט, למעשה די דזשאדזש האט עס ארויסגעווארפן, איך ווייס אמעריקע איז געמאכט פאר פראגרעס, זיי דעי דאנט קעיר יא אמת נישט אמת ס'מוז פארן, ס'איז צרות. עניוועי, ס'איז נישט קיין צרות, ווייל איך האב אייביג געזאגט, אונז האמיר זיך פארלאזט, וויאזוי שטייט דארט אין די גמרא מסכת מגילה, ס'שטייט אז אסתר האט געמאכט א סעודה מיט המנ'ען, פארוואס האט זי דאס געטון? ווייל די אידן האבן דעמאלטס געטענה'ט. יש לנו אחות בבית המלך, אונז דארף מיר דעם אייבערשטן? אונז ברויך מיר בכלל נישט דעם אייבערשטן, אונז האמיר א שוועסטער אינעם קעניגליכן הויז, האבן זיי געזען, ניין ניין ניין, זי האט געזאגט איך גיי מאכן. א סעודה מיט המנ'ען, דעמאלטס אויף זאגן תשובה צו טוהן, וויי געשריגן זי האט זיך דאך געשמד'ט, דעמאלטס איז געקומען די ישועה אונז האבן מיר אויך געמיינט טראמפ טראמפ הוא ינחמנו מעצבון ידינו, גארנישט ס'איז דא א באשעפער און אז דער באשעפער וועט וועלן וועט ער עס פירן אזוי ווי ער וויל און אז טאמער נישט וועט מען נישט זעהן קיין ניסים נגלים און ס'וועט אפילו נישט זיין קיין ניסים נסתרים. קודם לייג איך ארויף די צד אז ס'איז נישט געווען פראוד נאכדעם וועל איך ארויף לייגן די צד אז ס'איז יא געווען פראוד. Michael, I'm sure you've had a chance to look at what the.

ליגעל עפארט פארטיקולערלי די וואן גאוינג טו די סופרים קאורט איז דזשאסטיפייד? איי דאנט סי עני איי דאנט סי עני בעיסעס אין עווידענס דעט סוג'עסטס דעט דער איז א טעפט אנדער וועי אין פענסילוועניע דעטס וואט איים סעיאינג שאו מי סאמטינג. דא האט עטץ ווער ס'האלט אז ס'איז יא געווען פראוד. און ווי'וו דיקלעירד וויקטארי אין פענסילוועניע, ווי'ר אפ ביי פאר האנדרעד טאוזענד וואוטס, וויט עיטי סיקס פערסענט אוו די פריסינקטס אין עיטי סיקס פערסענט ווי האוו רעפאבליקען וואוטס סטיל קאמינג אין פראם טראמפ קאנטרי ענד די דעמאקרעטס קנאו דעט די אנלי וועי דעט דעי קען ווין דיס עלעקשאן איז טו טשיעט אין פענסילוועניא ענד וויעוו סין איט פראם דעי וואן וויעוו סין איט פראם דעי וואן ווי פאונד בעלעטס אין דרעינעדזש דיטשעס דער נאט לעטינג אר פאול וואטשערס וואטש די פאולס דער נאט לעטינג דעם אינסייד דער. ווידעא אפטער ווידעא אוו דעם פעסינג אוט קאלעטערעל מאטעריעל אין פאולינג סייטס אלל אווער פילאדעלפיע, דער טרייען טו טשיעט, דער טרייען טו טשיעט, דעי העוו טרי ביי פייוו פרינטעד ביג פאוסטערס אין פאולינג לאקעישאנס אלל אווער די סיטי סעיאינג טו וואוט פאר ביידען און העריס וויטש איז טאטעלי איליגעל, דער פעסינג אוט פלייערס, די סופערווייזערס אוו עלעקשאנס ווי העוו דעם אן ווידעא, סערטען וואנס וויערינג ליטערעלי ביידען העריס

אוו דיס קאנטרי, מיי פאדער איז אפ ביי אלמאוסט האלף א מיליאן וואוטס אין דיס סטעיט וויט עיטי סיקס פערסענט רעפארטעד און פלענטי אוו רעד קאונטיס לעפט טו גאו, פלענטי אוו רעד קאונטיס לעפט טו גאו, וויער גאנא ווין פענסילוועניא באט דער טרייענג טו טשיעט אס אוט אוו איט ביקאז דעי נאו איטס דער אנלי פעט טו וויקטארי, דעי נאו איטס די אנלי פעט טו וויקטארי און סאו ווי קעים העיר טודעי ווי מעט וויט אלל אור לויערס וויער גאנא פייל סוט אין פענסילוועניא איטס א שעים דעט ווי העוו טו דא דעט איטס די.

א גאנצע טאג נישט ארויסצוקומען רעדן עפעס קעגן די עלעקשאנס, ווייל כ'האב געטראכט איך וויל נישט זיין א נוגע בדבר, זייענדיג איינער וואס האט יעצט אריינגעדרייווט א טויזנט פֿינף הונדערט פֿינף און אַכציק מייל פון טעקסאס קיין פענסילוועניע נאר כדי איך זאל קענען וואוטן, קענסטו שוין אליין פארשטיין ווי איך האב געפילט אז איך וועל זיין צו בייעסד אז איך וועל רעדן אז ס'איז א געגנבעטע עלעקשאן. סאו כ'האב דעסיידעט, לאמיך אליין צוווארטן זעהן וואס דא וועט זיך אויסקאכן, ווילאנג איך זעה נישט קיין עווידענס, איך וויל נישט אויסקוקן ווי די חברה וואס זענען געלאפן ווען טראמפ האט געוואנען, זענען געלאפן ווי בעיביס אין די גאסן און געשריגן נאט מיי פרעזידענט, איך וויל נישט אויסקוקן ווי די, אקעי? סאו, איך בין געשטאנען און געווארט, ביז כ'האב באקומען יעצט איין קליפ, וואס דאס האט אלעס געטשעינדזשט, וויטאוט עני דאוט, איך האב שוין נישט קיין ספק רבותי, די עלעקשאן איז געווארן אזוי ווי איך רוף עס אן שאפליפטעד, מען האט עס נישט געגאנבעט, מען האט עס שאפליפטעד, יו נאו, מען האט געטשעינדזשט אביסעלע די רולס און מען שיקט אריין, עס איז נישט ממש געווארן געגאנבעט, מען האט עס נישט געפעלטשט, מען האט אביסעלע צוגעפיקסט, מען האט עס מאדערנייזד, יו נאו, מען האט אונז געגאנבעט די עלעקשאן פון טראמפ, ביי מיר איז שוין נישט יעצט אזוי ווייט די פוינט צו די עלעקשאן איז געגאנבעט פון טראמפ אדער עס איז געגאנבעט פון א פיוטשער פרעזידענט. צו ס'איז געגאנבעט פון ביידן, די פאקט איז אז מען גייט מער נישט קענען דא אין אמעריקע ווייטער טראסטן קיין עלעקשאנס, איך האב פארלוירן קאמפליט בעליף אין די עלעקשאנס, פארוואס? ווייל די ווידיאו וואס איך האב יעצט באקומען ווי מען זעט דאכט מיר ס'איז עריק טראמפ האב איך נישט קיין טעות ווי ער רעדט דארטן מיט רודי דזשוליאני זיי זענען אראפגעפארן קיין פענסילוועניע זענען געקומען ציילן זיי האבן געזאגט זיי ווילן אריינגיין זעהן ווי אזוי מען ציילט די וואוטס און מען האט זיי פיוסט אריינצולאזן. איינמאל מען ריפיוזט א קאמפיין אריינצולאזן זעהן ווי מען ציילט די עלעקשאנס איז עס נישט מער נישט ווייניגער אזוי ווי סטאלין האט געזאגט, סטאלין איז געווען דער פון רוסלאנד וואס האט ער געזאגט ס'איז נישט קיין חילוק אזוי ווייט וויפיל מענטשן ס'איז וואוטן די חילוק איז וואס ס'מאכט אויס ווער ס'ציילט די וואוטס נאו וויטאוט עני דאוט רבותי. אנטשולדיגטס מיר אלע באט איך גיי נישט איבערמאכן די ווידיא ווייל איך רעד סטרעיט פון די הארץ און איך גרייט מיך נישט אן פאר איך זאג די זאכן סאו איים סארי עטס זאלט אלע זוכה זיין צו זען ווי די רבי אליינס ניסט און נישט די רבי איך בין נישט רבי טראמפ איז די רבי איך בין נאר די מגיד פון וויליאמסבורג בקיצור המעשה וויטאוט עני דאוט רבותי די עלעקשאן איז געווארן געגנבעט.

נישט ווייל איך וויל אז טראמפ זאל געווינען, נישט ווייל איך האלט אז ביידן איז א נאר, האט גארנישט מיט דעם, די פאקט אז דו האסט איין קאמפיין נישט אריינגעלאזט זעהן ווי מען ציילט, די אנדערע פאקט אז מען האט אויפגעהערט צו ציילן אינמיטן ערשטן טאג, און די עצם זאך אליין אז מען האט געפושט אזוי ווייט פאר די מעיל אין בעלאטס א גאנצע צייט, איך האב שוין נישט קיין ספק, די וואלן זענען גע'גנב'עט, רבותי איך בין זיי נישט מוחל נישט בזה און נישט בבא.
זאגן מיט דעם וואס דו ווילסט נישט אויסקוקן ווי זיי, טוסטו לייקענען אין דיין חינוך און די אלע, מען האט דאך דיך מגדל געווען, אזוי האט מען זיך געפירט, אינדערהיים ווען ס'איז געווען קהילות איז אויך געווען די זעלבע גניבה גזילה, כ'האב פריער פארציילט, ווען כ'האב געלערנט אין סענסטריט האט מען דערציילט א מעשה אויף א רב און ער האט געהאט די זעלבע טעראריסטישע באנדע, שפעטער איז געקומען איינער וואס האט געזען ווען רב. דער רב וואס האט באמת געווינען האט פארלוירן, און כ'מיין עס האט אים געקאסט דאס לעבן אויך, ער איז קראנק געווארן, איז יעדער אים געגאנגען איבערבעטן, ער בעט אים איבער, ער וועט זאגן פאר יעדן אז ער איז דער אמת'ער רב, זאגט ער יעצט איז שוין טו לעיט, איך האב שוין נישט וואס צו פארלירן, און אזוי האט סאטמאר געטון אלע יארן, זיי האבן מיט מיר אויך די זעלבע געטון, די זעלבע געטון, זיי געגאנגען מיך פארשעמט ווארלד ווייד, פארוואס? ווייל ברוך מאטכא האט א לאנגע ערבה און ער איז גוט מיט זאלי כהן, זאל מען זען אז ס'זאל נישט ארויסקומען זיין שמוץ. אדער וויאזוי יענקל בער דער שייגעץ האט געטענה'ט, איך האב באקומען יעצט אסאך מעסעדזשעס איך האלט אין איין באקומען, נחמיה'ס קינדער בעטן רב נחום דו האסט געזאגט דו קענסט טוהן אפשר קענסטו יעצט עפעס טוהן, זאג איך יעצט קען איך שוין נישט טאטשן מיט א טען פוט פאול, דעמאלטס בין איך אריין צו טשארלס היינס איך האב אים געזאגט יו העוו טו דעליווער מי א דיעל און ער האט מיר געזאגט די דיעל איז היל פליעד גילטי היז גענע געט פייוו יערס היז גענע סיט טרי יערס און וואס איז געווען זאליק האט א זוהן יענקל בער וואס האט אויך אנגעמאכט א מלעידעס חוץ און ער האט אים געזאגט ניין ברעך דיך נישט דו האסט געווינען דו האסט געווינען. שפעטער ווערט מען געוואויר אז ער האט איינער איינער האט אים געפרעגט וואס הייסט דו ביסט געווען אזוי זיכער דו האסט נישט געהאט קיין קאנעקשאנס זאגט ער ניין כ'קען באשטיין אז ער זאל נישט פליעדן גילטי ווייל דעמאלטס וועט פאלן די גאנצע פראבלעם אויף די ישיבה אז ס'איז טאקע אמת געווען אזוי אז מען האט אים נאר געטראפן גילטי איז נישט די זעלבע פראבלעם זאלסט וויסן אזוי פאר א טיטלבוים טאר מען נישט טראסטן גארנישט צו דאס איז געווען דער סיגוטער צו דאס איז אהרן צו זלמן לייב פאר זיי האט מען נישט געטארט טראסטן גארנישט זיי האבן אלעס גערעדט מיט נגיעות און מיט שייגעץ שטיק. און זיי האבן אראפגעפירט דעם עולם יעצט מיט די אלע לימודי חול אויכעט, נאר וואס מען האט זיך געשלאגן, און אזוי ווי איך פלעג אלץ זאגן ווען מען האט זיך געשלאגן מיט מיר, נו, מען וועט דיך הרג'ענען, מען האט, האב איך אראפגעלייגט, איך האב געזאגט איך וועל אראפלייגן מיין גאן אויפן טיש און דו וועסט אראפלייגן דיינס, מען וועט זען ווער ס'וועט שיסן וועמען פריער, דאך אזאלעכע שקצים, אזאלעכע רשעים, אונז האמיר געוואוינט דא מיט חברה, הצלה מעמבערס האבן נואף געווען, מען האט אויפגעפיקט א מיידעלע נעבעך, זי האט געוויינט צו מיר נאר זי האט נישט געוואלט קומען פאראויס. שניידער וואס איז אין די הצלה נאך היינט האט זי אויפגעפיקט אין די דא אן פלאשינג עוועניו וואס איז דא דארט אין די ברוקלין נעווי יארד האט זי אויפגעפיקט און בועל געווען וואך נאך וואך נעבעך און זי האט מורא געהאט ס'נישט געווען צו וועם צו רעדן עניוועי. און דא האט עץ וואס אברהמעלע זאגט צו נעם אברהמעלע האט אויך א מיינונג. רחמנא לצלן. איי לוקט עט דע גיי הי לוקט לייק א גוי ענד דען סטארט ספיקינג אידיש רחמנא לצלן. ער איז אין טעקסאס הא? רבונו של עולם.
דו נארישער גר וואס דו ביסט, פארוואס איז דאס רחמנא לצלן? קוקסט אים אן, דאס איז מעשה ידינו כוננה עלינו. די מלמדים האבן אים געפעצלט, מגיד שירים האבן אים געפרעצלט, און נאכדעם חברים אויכעט. דאס איז די תוצאה פון סאטמאר די לעצטע זיבעציג יאר, און נישט נאר פון סאטמאר, פון פאפא, פון איבעראל. און האמער איינגערעדט. פארן עולם אז אונז זעמער די וואס אונז טראגן מיט די פאן פון דגל התורה פון דעם אייבערשטן, און אויכעט אונז זעמער נישט פארכאפט אין ציוניזמוס, איך ווייס נאך היינט נישט וואס דאס איז פונקטליך, ווען איינער זאל מיר קענען דערזאגן וואס דאס איז וואלט איך געוואוסט, און די בולשיט האט מען אונז פארקויפט אלע יארן. Well, דזשאו ביידען, פאסיבלי, ווערי פאסיבלי, די נעקסט פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס, פרעזידענט עלעקט, הי ספאוק לייק א פרעזידענט, פיינעלי סאמבאדי ספיקס לייק א פרעזידענט, וואט א דיפרענס ביטווין דאנאלד טראמפ

וואט א ריפרעשינג סייט, וואט א ריפרעשינג ווארדס, יו נאו, ווי העוו טו רעקאגנייז דעט אנדער דאנעלד טראמפ, ווי לעפט, ווי ליוו אלל די טיים, איי נאוטיס די היימישע קאמיוניטי, די העיטרעד, די דיוויזשען, ווער ווי עווער סאו אנטאגאניסטיק עגענסט די מעיאר אוו די סיטי, ווי ליוו אין א סיטי ווען איטס א, איי מין פיפל, מאסט אידן,

לידינג סאטש א יו נאו טו בי די לידער אוו סאטש א נעישן באט איי וויש יו די בעסט. ווי נאך דיך געגעבן צוויי ביסט ווען ס'דא א הווא אמינא ביי די דעמאקראטן אז זיי גייען נישט געווינען ניו יארק סטעיט אדער ניו דזשערסי אדער קאנעטיקוט אדער מערילענד אדער מעסעטשוסעטס אדער ווערמאנט כ'מיין די אלע סטעיטס זענען ליבעראל סטעיטס ווי אלע היימישע אידן וואוינען זענען ליבעראל סטעיטס און ס'איז אלעמאל געווען ליבעראל סטעיטס און אפילו די די רעפאבליקענס וואס זענען פון ניו יארק זענען ראקעפעלערס רעפאבליקענס וואס זענען באמת'ן ליבעראל רעפאבליקענס, אזוי ווי פעטאקי, אזוי ווי בלומבערג, די אלע מינע. אפילו דזשוליאני ווען ער איז געווען מעיאר אין ניו יארק קען נישט זיין סטריקטלי קאנסערוואטיוו, ביסט משוגע? סאו מען האט דא געליענט צוויי בעלאטס ווער צו טשיעטן אין ניו יארק סטעיט וואס זיי האבן געוואלט, ראובן דו מי א פעיווער. די סטארי קען זיין דא אין פענסילוועניע אפשר, און ווי ווי נאך קען זיין אין אריזאונע, ס'איז פארשפרייט סטאריס פארשפרייט נאנסענס. ראובן דו געפליקטע בהמה, די ער רעדט דאך נאר יעצט אזוי ווייל ער איז נאכנישט זיכער אז ער האט דאס בענקל, די מינוט ער וועט אריינקומען אין די ווייט האוז גייט ער זאגן אלע אידן און אלע גרים קילעם, דו'סט נאך זעהן וואס ער וועט זאגן.

איר, איר זענט א אוהב ישראל? מען דארף קושן גיין אין לסלקות הבחור זיס, מען דארף צוקומען צו די גרים מיט די מיט די מיט די גאנצע גמרא מיט די גרים, מען האט אייך, אונז זעמיר אין גלות וועגן שנאת חינם, און דאס איז נישט געווען די שנאה פון די גרים צו אידן וואס זענען געבוירן געווארן אידן, דאס איז די שנאה פון מענטשן אזוי ווי אייך, וואס מאריך די גלות וועגן מען האט זיך נישט געלערנט אז מען דארף זיך ליב האבן איינער די אנדערע, און האבן רעספעקט, און קיין שום אנטיסעמיטן זאל נישט קיין שום כח אויף אידן ווילאנג אידן פירן זיך ערליך. גולם, דו גייסט מיך אויסלערנען אידישקייט? יא. ביי מיר איז עס נישט קיין שנאת חינם, ס'איז ליידער נישט קיין שנאת חינם, אברהמעלע. איי לאוו יו, ביסט א גר. טודעי אלאון איי גאט טו קאלס, טו קאלס, פון מענטשן וואס האבן שוין לאנג חתונה געהאט, און זיי האבן שוין קינדערלעך פון זעקס, זיבן און אכט יאר, און דעי סעי ווי וואנט טו גיוו אפ לייף. זאג איך, איך דארף וויסן צו וועלכן סייקיאטריסט דיך צו שיקן. איך וויל וויסן פארוואס דו ווילסט אויפגעבן די לייף. ענד דעי באות ענסערט מיר די סעים טינג ענד וואן דאזנט איווען נאו פראם די אדער. דער אין די דיפרענט פארטס אוו די ווארלד. יו נאו וואט די ענסער וואס? איי וואס מאלעסטעד ביי מיי פאדער. דער אנדערע האט געזאגט איי וואס מאלעסטעד. ביי א מלמד אין חדר, דאס איז שנאת חינם? אר יו קרעזי? ווייל יענער האט אמאל געזאגט ס'איז נישט קיין שנאת חינם, זיי האבן זיך עס ערליך פארדינט. קיינמאל נישט געטאטשט א קבר פון א איד, איך האב רעספעקט, ער איז שוין געשטארבן, באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג אויף דעם וואס איצט האמער אז זיי האבן געפעצלט קינדער, איך וואלט זיי אויפגעגראבן אינמיטן די נאכט מיט די האנט, נישט אמאל מיט קיין טרעקטער, און איך וואלט צושפרייט זייער ערד ערגעץ אין ים אריין, ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון זיי, דאס איז שנאת חינם איז דאס? כ'פארשטיי נישט, ביסט א גראון אפ, יו נאו יו העוו טשילדרען, יו נאו האו הארד איט איז ווען מען טאטשט טשילדרען, וואט אר יו קרעיזי, ביסט אינגאנצן משוגע געווארן, דעס הייסט שנאת חינם? שעים אן יו. כ'וויל דיר זאגן, איך ווייס נישט צו ער איז קלוגער צו נישט, איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, דו זאגסט זייער גוט אז איך האב ליב די רעבעס אזוי ווי זיי האבן דיך ליב, יא דאס איז זייער גוט, אבער כ'וויל דיר עפעס זאגן, עגעין, ס'איז נישט קיין שנאת חינם, מען האט נישט געקענט שיקן א יונגל אין חדר אנע דעם וואס נאך צוויי דריי יאר זאל ער אהיים קומען זיין גערעיפט, אבער נישט איינמאל גערעיפט. ניין, once א מלמד גאט א האולד אוו הים און ער האט געזען ער איז טימיד, הי וואס פינישט פאר לייף. און די זעלבע זאך איז געווען אין די מקווה'ס האט מען יעדן גערעיפט. איך האב אמאל געמאכט א מישן, דו ווייסט אפילו נישט, סאו דאס האט זיך נאכנישט געפירט ווייל קיינער האט נישט געהאט גאטס און באלס, כ'האב געמאכט א מישן צו קויפן א סוכה שער, סוכה שער הייסט דאס וואס מ'האקט אפ העדזשעס, און יעדער יונגל זאל עס טראגן מיט זיך, און איינער כאפט אים אן אין מקווה, דזשאסט קאט. אף היז פינעס. משוגע מטורף איז א שנאת חינם איז דאס וואס? גרויסע בהמה דו, לעטס נאט געט אינוואלווד אזוי ווי ווען א לויער פרעגט דאך דו האסט געזעהן? דו האסט געזעהן אזוי ווי די גמרא זאגט רבי עקיבא זאגט איך וואלט קיינמאל נישט געהארגעט קיין מענטש איך וואלט אים געפרעגט האסט געזעהן ווי דאס ווירשטל כמכחול בשפופרת די גומי איז אים אריין אין די מחילה? גיי הער אויף מיט די נאנסענס. יעצט, די גמרא זאגט כדרך המנאפים איז גענוג. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. דו ווייסט וויפיל טאטעס נעמען מיט מיט די קינדער? זיי האבן זעקס, זיבן, אכט און ניין קינדער און מ'נעמט זיי אלע אין מקוה, מ'גייט זיי וואשן. באט בשעת ווען די טאטע טוט זיך וואשן מיט העד ענד שאולדער ווייל ער וויל ער זאל שמעקן גוט פארן ווייב פרייטאג צונאכטס, זיצן שוין די פינף, זעקס קינדער און זיי כאפן פיש. אדער מ'כאפט זיי שוין. און וויאזוי מ'שעמט זיך נישט דאס וויל איך נישט פארשטיין. איך האב אליין געזען, איך פלעג גיין אין קליימער אמאל. פלעג זעהן ווי א חברה'מאן פלעגט ארויס נעמען דאס ווירשטל הארטערהייט הינטער דעם וואסער און ער האט צוגיין צו א יונגעלע און אנגעהויבן אים זאגן יא און ער און אה און טאמער דאס קינד האט זיך אוועק געצויגן זאגט ער אנטשולדיגט איך האב נישט געוואלט און ער האט געזוכט א צווייטע יונגל און יעדער האט עס געזעהן און נאובאדי סעד א ווארד ווייל קיינער האט נישט געוואלט אויסזעהן ווי נחום ראזענבערג און איך האב געזאגט אזוי איך וועל אויסזעהן וויאזוי דער אייבישטער וועט וועלן איך זאל אויסזעהן ווייסט וויפיל מאל דער אייבישטער וואלט מיר געקענט אנטוהן צער נאר ער האט געזאגט ניין איך וויל דיר נישט אנטוהן צער איך וויל דו זאלסט דיך שלאגן עניוועי דאס וויל איך דיר זאגן פרעגסט גוטע קשיות וויאזוי האט א יעדער האט נישט געזעהן. היינט שרייט יעדער מ'האמיר געזעהן און מ'האמיר געוויסט מ'האמיר מורא געהאט צו רעדן? מענטשן קומען מיר זאגן אז איך בין גערעכט און וויאזוי א טאטע נעמט אין מקווה קינדער, זיי האבן דאך אזא איינרעדעניש אז מ'גייט אין די מקווה וועט מען זעהן אליהו הנביא נאכן טויט און טאמער נישט נישט, זיי האבן דאך אזעלכע משוגענע זאכן, זיי האבן געמאכט געזעצן אז ס'איז ממש עד לב השמים, משוגענע זאכן. בקיצור, טאטע האט גענומען פיר פינעף און זעקס קינדער און יעדער איז געגאנגען מ'האט זיך ענדזשויט אביסל מ'האט געשווימען דארט און דארט זענען געזעסן די חזירים.

וויקטעמס נאקעטערהייט און זיי האבן אלע געזאגט ביסט משוגע ביסט דאך מיט א פארך ס'איז גארנישט קיינער זעהט נישט וויאזוי מ'האט געקענט טוהן וויאזוי האט געקענט חצקל אן אלטער קאקער איך ווינדער מיך נאך וויאזוי זיין פיפיק שטעלט זיך אים נאך ער האט געקענט נעמען זיין שוועגערין און זי בועל זיין ביי אים אינדערהיים אויף א בעט? איך זאג ווייטער די זעלבע נאנסענס, פארשטייסט וואס איך מיין? ווער שיקט א יונגעל אליין

דעי טאטש א לעידי? וואס דארף טוהן א לעידי ווען איינער טאטשט איר? דארף מען געבן צוויי פראסקעס און א געשריי אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה, שריי! זאג עפעס! וויאזוי מ'קומט אריין מ'ברענג א קינד אין א מקווה אליין וויאזוי וויאזוי פאסירט דאס? אין א חדר וויאזוי פאסירט דאס אלרייט וואס איך מיין א מלמד, ס'דא משגיחים, ס'דא דער מנהל, ס'דא דאס, ס'דא די אנדערע, ס'דא א יוצא ונכנס, ס'קומט אריין, ארויס, פארשטייט, מענטשן קומען אריין, ארויס, וויאזוי פאסירט די אלע זאכן? אזוי א מעשה, אקעי, ס'קען זיין ס'געשען איינמאל ביי יענעם, ביי דעם, אבער אזא מין גאנץ אלע קינדער מיט אלע מלמדים, אלע, א גאנצע. קאנספירעסי אז יעדער האט געטוהן און יעדער גייט אין די מקווה האבן געטוהן וואס די יו אנדערסטענד איט דזשאסט דאזענט מעיק עני סענס.
נאר אלע קינדער און אלע מלמדים און נאר אלע גרים אויכעט איים נאט סאו שור אבאוט יו אידער איים נאט סאו שור נישט וואס כ'האב געהערט אמאל אויף דיר עפעס ניין כ'ווייס אין באבוב איז געווען א גר א שווארצער און נאך אפאר חדשים האט ער מטמא געווען האלב באבוב. איך ווייס זיין נאמען, איך ווייס אלעס וועגן אים, ס'איז דא וויקטימס וואס ליידן נאך היינט פון אים, אונז דארפמיר אננעמען די גרים זאלן זיך ברעכן קאפ זיך מאכן א שול אליינס ענד געט די העל אוט, און נאכדעם איז דא נאך צענליגע גרים וואס האבן דאס געטון, מ'האט זיי אוועק געשיקט, פון באבוב האט מען אים ארויס געווארפן, ס'איז געווען אן אנדערער וואס האט זיך געדרייט אין סאטמאר מ'האט אים ארויס געווארפן, סא נעם דיך נישט אן אזוי פאר כלל ישראל איים נאט סא שור וואו דו האלטסט, איף יו דידנט רעיפ א פיו פיפעל. איך האב זיי ליב אזוי ווי כ'האב ליב דעם סקווערער מיטן דעם, איך וויל דיך פרעגן א שאלה מיט אלל דו רעספעקט צו די אלע גרויסע צדיקים, דער סקווערער רבי זכרונו לברכה איז געווען אזא צדיק אז אין סקווער פלעגט מען זאגן אז דער אייבישטער פלעגט גיין פרעגן דעם סקווערער רעבן היינט וויאזוי זאל זיין די וועטער אין פאוקיפסי און וויאזוי ס'זאל זיין אין ראטשעסטער, דאך אזאלכע מינע תפלות, באט לאמיר זאגן ס'איז אמת, לאמיר זאגן דער אייבישטער האט חלילה נישט געקענט פירן א וועלט אן דעם אלטן סקולענער רעבן, די מעשה איז דער אלטער סקולענער רבי האט געפייגערט און דער אייבישטער פירט נאך ווייטער. אבער איך וויל דיך פרעגן א שאלה. דו זאגסט כ'האב זיי ליב און אזוי ווי כ'האב פארהאן דעם סקולענער און כ'ליב דעם סקולענער רעבן און אזוי ווי כ'ליב דעם סאטמארער מיטן פאפער איי דאנט קעיר, קענסט זאגן וואס דו ווילסט, ווילסט ברעך אויס די שויבן, כ'וועל זיי קויפן פאר פיו דאלערס איי ביי א ניו וואן. איי וואנא עסק יו א קוועשן, האו איז איט מעגליך די סאטמאר רב איז געווען דער גרעסטער צדיק אין אונזער צייט על כל פנים אזוי האט מען אונז געוואלט איינרעדן אין ישיבה, האו איז איט מעגליך דאט אנדער היז וואטש איז געשען אזויפיל זנות, דעטס אלל איי וואנא אנדערסטענד, יעדע מקווה איז געווען שטופערס און פושערס. האו איז איט פאסיבל? און האו איז איט פאסיבל מיט די בחורים אין די ישיבה וואט ווענט אן? איך געדענק ס'איז געווען א בחור כ'האב נישט געוואלט זאגן אמאל זיין נאמען היינט שעם איך מיך נישט צו זאגן זיין נאמען ער איז געווען א בחור אין די ישיבה אין סאקמער און שפעטער איז געווארן אן איידעם אין ארץ ישראל ביי דעם גרויסן רעבן דעם פון חיפה און ער איז געזעסן לעבן מיר זעקס מאל א וואך נחום מ'טאטשט דא יעדן פרעג איך אים מ'האט דיך געטאטשט זאגט ער יא מ'האט מיך געטאטשט מ'האט פראבירט כ'האב מיך נישט געלאזט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, ער איז געווען א אפגעהיטענער בחור, שפעטער איז ער עולה לגדולה געווען, דאס אלעס האט מען צוגעלאזט, ס'איז געווען אויפן סאטמאר רב'ס וואטש, אן היז טיים, האט איינער געקענט אריינגיין זאגן צום רעבן, רעבע איינער טאטשט מיר דעם פיפיק, די רעבעצן וואלט דיך דערווארגן די ערשטע מינוט, און דער עזריאל די צווייטע מינוט, סאו הער אויף מיר צו געבן וואס איך האב יא ליב און וואס איך האב נישט ליב, מ'האט נישט געקענט קיינעם דערציילן דעם אמת, פאר רב לאנדא דעם פריעריגן האט מען געקענט דערציילן דעם אמת וואס גייט פאר אין די מקווה, מ'האט אים דערציילט אז איך האב א. ליין איז ער געגאנגען און געזאגט פאר זיין איידעם איך זוך נישט קיין בזיונות איך וויל האבן זעקס משגיחים און פון פינף אינדערפרי ביז איך ווייס פונקטליך נאך אכט אריין איז דא א משגיח ביי אלע זיינע מקוואות האט ער מיר אמאל געזאגט איך בין א טייערע איד סא ס'האט אים געקאסט זעקס הונדערט טויזענט דאלער זעקס הונדערט טויזענט שקל א יאר סא איך וויל דיך פרעגן א שאלה די אלע זנות וואס איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט דאס איז נישט געווען אויפן סאטמארע רעבינס הייליגן רעבינס טיים ס'איז נישט געווען אויפן סקווערע רעבינס טיים, איך ווייס צוויי סאטמארע אידן זענען אריין זיי האבן געזאגט אז דוד'ל האט געטאטשט אין צעהלימער חדר זייער זון ביים פיפיק, סקווערער רבי האט געזאגט כ'וועל נעמען קער, און פון צוויי וואכן שפעטער האט ער אוועק געמופט אויף ניו סקווער, דאס איז געווען אויף זיין צייט אויך, הערשי ברייער איז נישט געווען די גרעסטע חזיר וואס אונז האמיר געקענט אין סקווער, לאז אפ מיט די אלע זאכן, וועגן דעם האב איך זיי פיינט, כ'האב זיי נישט פיינט ווייל כ'האב זיי פיינט, כ'האב זיי פיינט ביקאוז זיי דיד נאטינג אינעם ענין וואס איך שלאג מיך מיט. נאטינג! און ממילא האב איך נישט מיט זיי גארנישט. פרעגסט וועלכע טאטע שיקט אליין א יונגל אין מקוה? ס'איז נישט געווען איין טאטע וואס האט נישט געשיקט ווייל ער איז אין ביזי מאנהעטן און ער דארף ארבעטן, און די מאמע קען נישט מיט גיין ווייל ס'איז דאך א מענער מקוה. האט מען געשיקט אליינס, אמאל האט מען געשיקט מיט עלטערן ברודער און אמאל מיט א שכן. וואט אר יו טאלקינג אבאוט דעס האט געשיקט אליינס? ווען איך האב מיך אנגעהויבן צו שלאגן און איך האב איינגעגעבן אין די גאווערמענט אז מען שיקט קינדער אליינס אנדער עידזש טשילדרען און דעי קען דראון דער, דעמאלטס האט זיך אלע קהילות, צוביסלעך אנגעהויבן ארויסצושטעלן צעטלעך מען זאל נישט שיקן קיין קינדער אליינס, און א קינד אונטער די בר מצוה זאל נישט קומען ווייל מען וועט אים נישט אריינלאזן, דעטס מיי ווארק, דעטס מיי הארד ווארק, וואס אויף דעם האב איך נישט ווי צו דאווענען און זאגן פארן אייבערשטן רבונו של עולם איי לאוו יו, דעטס מיי הארד לעיבער ענד ווארק, מען האט מיך מחרים געווען פון איבעראל, אמאל איז געווען אזא זאך מען האט געקוקט אויף א קינד צו ס'קומט אליין, מען האט געקוקט אויף יעדע דאלער וויפיל ס'האט געקאסט אריינצוגיין, יעצט גייט מען שוין נישט אנהייבן צו פארשטיין, איך זאג דאך אייביג דאס, נאכדעם ווען מען טוט תשובה הייבט אן דערויבן זיך צו ווערן,

אין א מקווה. כ'בין געווען אמאל להדף טעם ביי מקווה, פרעג איך די פרוי, זי איז נישט קיין בן תורה, איך ווייס נישט טוט זיך מיר זאכן, זאגט זי מיר זי די שומר, זי די קוקער, פרעג איך וואט אר יו לוקינג פאר, זעסט א פרוי טובל'ט זיך וואט אר יו לוקינג פאר, זאגט זי אייל טעל יו די טרוט, איטס א דאנדזשי פלעיס, איטס א סמאל מקווה, איטס האט וואטער, ענד די וואמען.

איז דאך די מקווה נישט אזוי קלאר, די וואסער איז נישט אזוי זויבער, די רבי האט טאקע געהאלטן אז א מענטש קען שטיין און וואטשן דארט, און נאכדעם איז געווען א צייט ווען ר' אהרן הערש סאמעך איז געווען דער גאנצער קוקער, ער האט דורכגעליינט דעם איד מיושקע לדושקע, ער האט אפילו נישט געוואוסט ווי מען האלט אין די מקווה, און אזוי זענען אלע, דעיר דער פאר א פיו דאלערס, דעטס איט. יו אר נאט סאו שור, הא? אזוי? דאס איז דיין, דאס איז דיין, איים נאט סאו שור, מע אפשר דו אויך, דו פארשטייסט? דיס איז האו יו דזשאדזש פיפל, פארשטיי וואס איך מיין? שור!
אה! מסתמא רב! מסתמא דו אויך! אידיאט! איז דעט האו יו קערי יור דזשאסטיס א בהמה? מסתמא יא! שור! יור סיק אימעדזשינעישאן איז גאנא דזשאדזש מי? בהמה! כ'האב דיר נישט געטוהן קיין מעשה, כ'האב דיך נישט ארויסגעווארפן ווייל איך א איך בין חושד, באט יור א סוספעקט דזשאסט לייק עווריבאדי. די אברהם אבינו האט געהאט די זעלבע איסור יחוד ווי אברהמ'לע גאלדשטיין. שטעל דיר פאר, איי אברהם אבינו איז געווען אברהם אבינו, העי! ווען ס'קומט צו סעקס, הן בקדושיו לא יאמין, גלייבט דער אייבערשטער קיינעם נישט אויף די וועלט. זאג איך אברהמעלע, צו האבן געהאט אימעדזשינעישאנס מער ווי אימעדזשינעישאנס, האסט אמאל געוואוינט אין ווילימסבורג? ס'איז געווען גאנצעטע פראבלעמס מיט דיין פעמילי, און איי דאנט וואנט טו גאו טרו איט, ביקאוז איי וואזנט אינוואלווד אן א פערסענעל לעוועל, דעמאלטס האב איך נאכנישט געהערט צו משמרת הפיפיק. סאו, דזשאסט ביקאוז יו מופד אוועי אין סקרענטאן דאזענט מין עווריטינג וואז פארגאטען, ווי סטיל העוו טינגס דעט ווי קען טאלק אבאוט, באט איך וויל נישט, ס'נישט וויכטיג, פירסט א נארמאל לעבן, ווערי גוד.
ניין ר' נחום, מען לעבט נישט אזוי, אקעי? מען לעבט נישט אזוי, דאס איז נישט די וועג צו לעבן. א מענטש דארף, ס'איז דא הלכות פון וויאזוי מען דארף זיך פירן, ס'איז דא הלכות פון צניעות, ס'איז דא קאמאן סענס, ס'איז דא א נארמאלע לעבן אין די וועלט, מ'דארף נישט גיין אריין אה אה אפשר אויך אפשר אה אפשר איז ער קראנק אפשר אה ער מאלעסט אויך אפשר איז ער אויך מאלעסט מ'לעבט נישט אזוי אקעי מ'לעבט נישט אזוי דאס איז נישט קיין לעבן קיין וועג צו לעבן איך בין א טאטע פון קינדער איך דארף היטן מיינע קינדער מאכן זיכער אז ס'זאל נישט זיין אזא מעשה אז ס'זאל פאסירן ביי זיי אז זיי זאלן נישט זיין אין א דענדזשער זאון דאס איז מיין רעספאנסיביליטי עז א פערענט סימפל סימפל קאמאן סענס

מען דארף מען דארף זיך היטן מיט קאמאן סענס אז ס'זאל נישט קענען קומען צו אזא מעשה, אבער מען דארף נישט אריין גיין זוכן ווער איז יא ווער איז נישט, מסתמא יא א חודש זיי זענען יעדער איינער זיי זענען אלע מאלעסטערס, דאס איז א בהמה'ישקייט אקעי, דאס איז ריעלי ריעלי קרעיזי. איי מין איי טינק איך פארשטיי וואס דו מיינסט איך פארשטיי נישט וואס דו מיינסט ביקאוז קאמאן סענס איז נאט סאו קאמאן.

פינף שיקסעס אין אוקריינע, פרעג איך יענעם, ס'איז דא ביי אונז איינער ר ר, ער הייסט חיים ברוין, א אפגעפליקטע בהמה, ער וואוינט אינעם הויז דא ווי איך וואוין, האט ער געזאגט איינעם אפאר חדשים צוריק, איך ווייס וואס נחום טוט אלץ אין אוקריינע, חיים איך האב געוואלט וויסן מיט וועם איך טו עס, מיט דיר טו איך עס, דו קומסט דאך נישט מיט, מיט וועם טו איך עס, דאס איז סך הכל געווען, שטאט ס'צו אפרישיעטן, יענער פארט ארום מיט מסירת נפש, געזעסן וואכן חדשים און צוגעשטעלט פאר פרויען מקווה'ס וואס קיינער האט נישט געקענט צושטעלן. איך אליינס אויך אויף יעדע זאך האב איך געמוזט דורכשמועסן אדער אין ארץ ישראל מיט איין רב אדער מיט א צווייטן זאלן פארשטיין וואס איך וויל ווייל איך האב געזען וואס די פראבלעם איז צוצושטעלן די נהרות און ס'האט זיך אפגעטוהן דו האסט נישט קיין השגה ס'האט זיך אפגעטוהן מיט די אלע רבנים און גיין זאגן ער האט דא שיקסעס דו חיים ברוין דו פערד וואס דו ביסט ברענג זיי מיר אהער איך דארף זיי ענדזשאיען אביסל ניין? א געפליקטע בהמה. פייוויש מענדלאוויטש האט ארויסגעלאזט אזא שם, ער מיט בוקסבוים, דער וואס איז ביי די וויין, איך האלט אז די וויין איז טרייף אויך, איך האלט א גאנץ קעדעם טאר מען נישט טרינקען, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, בוקסבוים האט געוואלט ראטעווען פייוויש מענדלאוויטש האט דאך געזאגט יא נחום ראזנבערג האט געהאט דא צו טון מיט די מיידלעך, האט מען אים געזאגט ברענג אהער די מיידלעך אונז ווילן מיר אים איינזעצן, נישט געווען קיינער, פארקערט זיי זענען אזוי גערעגט געווען, זיי האבן געזאגט אויף דיר האט מען דאס געזאגט? פלעגט מיט זיי נישט עסן שבת א גאנצע וואך זיכער נישט, כאטשיג כ'האב זיי געזאגט יעדן שבת א א דבר תורה ביים טיש, כ'האב נישט געגעסן מיט זיי ווייל כ'האב נישט געוואלט ווערן צו היימיש מיט זיי, נאך מיין דרשה בין איך ארויס, פארשטייסט? זיי האבן שוין געזען שיקסעס און זיי האבן שוין געזען זיי האבן שוין געזען, אבער לאמיר דיר עפעס זאגן מיסטער גאלדשטיין, יעדער איז א חפץ חשוד, אפילו אברהם אבינו איז געווען א חפץ חשוד, והא ראיה דער אייבישטער האט אים נישט געטראסט, ער האט געהאט דעם איסור יחוד פונקט ווי אונז, אפילו דעם עירוב תבשילין האט ער געהאט, עניוועי.

איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, די פיפל דאונט איווען נאו אין וואט קיינד אוו פאזל דעי אר אינטו, סאו כ'האב הנאה אבי עץ הייבט'ס שוין אן צו פארשטיין וואטס ריעלי גאוינג אן, איי העוו א ווערי ביג הנאה, ענד די תהילים איז גוד טו סעי באט אנלי עפטער דאווענינג, פארגעט אבאוט די תהילים, ווי העוו טו סטארט ווארקינג ענד ווי העוו טו מעיק א קאונטער פארס אגעינסט דיס, אדערווייז יו קען ליעוו אמעריקע, יו קען ליעוו די האול ווארלד. ס'דא גרויסע ברעיקינג ניוז, יעצט ווייסט זיך אזוי ווי א איד פירט זיך מיטן אייבערשטן פירט זיך דער אייבערשטער צוריק, השם צילך, ס'איז געווען דארטן דער מלכיאל מיט די אלע שקצים דארט אין לעיקוואוד, געלאזט מ'זאל מאנס זיין קינדער, מ'האט געלאזט טון מיט די קינדער וואס מ'וויל, נו נו יעצט צאלט ענק דער אייבערשטער צוריק, אין לעיקוואוד האט מען ליגעלייזד מאריוואנע, טאמער מ'איז שוין אלט איין און צוואנציק יאר קען מען ליגעל עס קויפן, יעצט גייטס שטעלטס ענק אויפן קאפ, שפילטס ענק ארום מיטן אייבערשטן, עניוועי ס'איז אויך דא גרויסע נייעס אז זאליקאו פליט יעצט קיין פלארידע אויף דריי וואכן. מיט א לוקסוס פרייוועט דזשעט ער זאל קענען ווי מען זאגט אויסרוען זיין גוף הטהור אונטער די זון פון מיאמי און מיט די וואסער פונעם ים כל המים הרי כימים דאס נעמט זיך נישט קיין שום מין הנאה פון לעבן נאר דער חזיר מעג אלעס נעמען נו נו עטס האטס אויף דעם געהארעוועט און דאס האט ער ערייכט. לאמיר זען וואס טוט זיך דא וועגן די וואלן, מ'מאכט ס'טוט זיך א מעשה, ס'איז אנבעליוועבל. כ'האב געוואלט זאגן סתם אזוי אביסל פארן עולם אז זאל וויסן אז ביז יעצט האט מען דאך געשמועסט אז ביידן וועט פארלירן און דער פרעזידענט, ראנינג פרעזידענט, וועט געווינען מיט א לענדסלייד. ס'איז נאכנישט אזא לענדסלייד, מ'ווייסט נאכנישט ווער ס'וועט געווינען, און אפילו דאס געווינען איז נאך אויכעט, מ'דארף נאך גיין אין סופרים קאורט וואס קען נאך ארויסקומען לעיט וואוטס, אייסעך וואס. און גראדע געווען זייער קרוש'ל מען זאל גיין צו די וואוטס, נאר איך וויל ענק עפעס זאגן, ווער ס'האלט מיט אביסל מיט מיין האטליין ווייסט אז דעמאלטס ווען די פרעזידענט האט געוואלט אז מען זאל געבן פאר ירושלים פארן אמעריקע אז זאלן דארט מאכן זייער קאנסולאט, האב איך אים געשריבן זייער א שיינע בריוו, איך האב מסביר געווען אז אונז בעסיקלי נישט קיין חילוק, ווי די קאנסול גייט אין בית הכסא, צו אין תל אביב צו אין ירושלים, אונז איז דאס נישט חילוק. אונז איז אבער יא א חילוק וואס ער טוט, ווייל מיט דעם וואס ער געבט פאר זיי אוועק די אלע זאכן, מאכט ער פאר אונז זייער שלעכט, ווייל די גוים גייען נקמה נעמען אין אונז, אין וועם וועלן זיי נקמה נעמען? ס'איז געווען די וואך אין ווין, אין וויענע, מען האט געשאסן דארט א מענטש, און די שול איז אפגעשפארט, די גאנצע געגנט איז אפגעשפארט, יעצט אמעריקע מוז זיך שפילן פיין, יא ווייסט מען מוז פראטעקטן די דזשואס, די דזשואס, וויענע קען ענק זאגן גייטס אלע פלייען א קייט, אונז ברויך מען ענק נישט דא האבן, גייטס ענק געזונטערהייט, אונז האבן ענק נישט גערופן, אונז האבן ענק נישט געזאגט. קומען אהער, און דאס איז זייער זייער א מורא'דיגע שווערע פראבלעם, פארוואס? ווייל עט די ענד אוו די דעי אז דו מאכסט אזא מאוו טוסטו אונז זייער וויי, ווייל אונז גיימער ליידן פאר דעם, און איך האב געבעטן ער זאל עס נישט טון, איך האב געבעטן קיינעם איז עס נישט אינטערעסאנט, ווייל מדינת ישראל האט א פראבלעם, זאל מדינת ישראל זיך זארגן פאר זיך אליינס, עניוועי, מען האט נישט געפאלגט. מען האט געריקט דעם עמבעסי מיט גרויס פאראדע, פארשטייסט, דער קושנער דא וואס זיין גיור האט מען קיינער נישט אנגענומען, איך האב עס אויך נישט אנגענומען, אבער די רבנים האבן עס נישט אנגענומען, ער האט זיך מגייר געווען ביי עפעס א רב וואס ער איז א מגיד שיעור עפעס ביי מיידלעך, איך דענק נישט זיין נאמען אפילו, לוקשטיין הייסט, ניין ניין נישט לוקשטיין, עפעס א אנדערע רב, נישט קיין חילוק, מדינת ישראל נעמט נישט אן נאר זייערע גיור, יעצט איך וויל דיר זאגן, איך וואלט אויך נישט אנגענומען דעם גיור, ווייל ווען מען האט אינארגערעיטעט איר טאטן איז ער געפארן אום שבת. איז אזוי וויכטיג דאס אז אז ער זאל מוזן פארן אום שבת? זי'ז אזא שומר שבת אזוי ווי דער גוי וואס וואוינט לעבן איר? גארנישט, ס'איז דזשאוקס. דער טאטע זיינער איז א מולטי ביליאנער, א געשוואלענער ביליאנער, און ער האט געזאגט ער האט זיך פארליבט דא דא אין עפעס א שיינע שיקסעלע. זאגט ער ניין, איך וועל דיך אראפנעמען פון מיין ירושה, איים נאט גאנא פוט יו אן, דו קענסט נישט זיין אזוי, דו קענסט נישט ירש'ענען מיין פארמעגענס און אוועקגעבן פאר א גויטע. נו, איז ער צוריקגעקומען מיט א סאלושען אז מ'קען זיך דאך מגייר זיין. היינט איז דאך דאס נישט קיין גרויסע פראבלעם, און מ'האט זיך מגייר געווען, און מ'שפילט אז זי'ז א איד אויכעט, די קינדער מוזן זיין נעבעך אומגליקליך, זיי מוזן האלטן תורה און מצוות, און עט די ענד אוו די דעי עט עס נישט זיין גארנישט, עט אפילו נישט זיין קיין גיור. און עס עט נאך זיין א שאלה, דער אייבישטער עט מוזן דן זיין צו נכרי ששבת חייב מיתה אז זיי האלטן שבת, ווער ווייסט, ס'איז דאך א פארצווייגטע זאך דאס, ס'איז דאך אזוי פארצווייגט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן ווי פארצווייגט די גאנצע זאך איז, איז אנבעליוועבל, איז למ. למעשה, דער וואס ארבעט דארטן אין די קאך אין די ווייט האוז האט געפרעגט ער ווייסט נישט פארוואס מען דארף האבן א כשר'ע קאך אין די ווייט האוז, פאר פאר מיסטער טראמפ דארף ער דאך דאס נישט האבן ווייל ער איז דאך א גוי, דארף ער דאך עס נאר האבן פאר איוואניקע מיט אירע קינדער, זאגט ער ער ווייסט נישט ער זעהט זי עסן אין אלע טרייפענע סטארס אין וואשינגטאן, זי עסט איבעראל, זי איז א אוכל הפקר. סאו האמיר אונז א פראבלעם, וואס איז אונזער פראבלעם? שטותים מיט נארישקייטן, וואס איז אונזער פראבלעם? אונז האבן נישט קיין שום פראבלעם.

אין אמעריקע מיט א גאן זיין ס'איז שווער ביקאז דעיר טו פאוערפול קלערט מען מען טוט אלעס שטיקלעכווייז צונעמען דעם טראסט פונעם עולם ענד דעי דיד דעי טוק עוועי א לאט אוו טראסט איך ליין אין אלע די גוישע בלאגס דעי טוק עוועי סעווענטי פערסענט אוו די אמעריקען טראסט אמעריקע איז נישט מער וואס ער איז געווען און ס'איז געפערליך יעצט ס'דא סטעיטס וואס זענען אלל די וועי אפ ביי די קענעדיען בארדער ס'דא סיאטעל וואשינגטאן ס'דא נאך צוויי שטעט וואס זענען דארט אויבן. דא האבן זיי קלאר אז די דריי סטעיטס גייען מאכן מען זאל ליגעלייזן דראגס, נישט ביי אונז איז דאך שוין ליגעל, מאריוואנע איז דאך שוין האלבוועגס ליגעל, מען זאל עס געהעריג ליגעלייזן דראגס, אונז אונז וויל מיר זיין א ווי מען זאגט די ווארסט נעישאן אין די ווארלד, און דאס איז אונז זייער נישט גוט, יוראפ איז געווען די ערשטע וואס האט געהאט פראסטעטושען און זיי האבן ליגעלייזט דראגס, אין יוראפ די פראסטעטושען שרייען ס'איז טו טאוזענט יערס אולד די ביזנעס, זיי מענדעלע אמסטערדאמער און זיי. אנשטאט דארף מען זיך צאמגעהויבן. איך וויל אייך פרעגן מיין עולם, וואס קלערט דער עולם? אונז זעמער דאך טאטעס פון קינדער און זיידעס פון אייניקלעך, אונז זעמער זייער העפי מען ברענגט אריין די קינדער ביים דאווענען און אהער און אהין, אבער עט די ענד אוו די דעי, אויף וועם לאזן מיר אונז איבער אונזערע קינדער? אויף וועם? מענדעלע ראבער וואס וועט זיין פון די גרעסטע רבנים אינעם נעקסטן דור, א חזיר א נואף. און אזוי איז עס מיט אלע. אלע האבן זיי זייער מין היסטערי. דער גר צדק איז זייער ברוגז פארוואס איך ברענג אראפ די רבנים. כ'וועל דיר זאגן.

ווי לאנג, ווייל אז אין די גרויסע שטאט וועסטו קענען קויפן דראגס וועט אייביג זיין איינער וואס וועט אריינקומען און ער וועט עס אפקויפן, ס'איז דא א שטעטל וואס הייסט קיריית טאהש אין קענעדע, דארט איז דאך ליגעל פראסטעטושען און ס'איז ליגעל מאריוואנע שוין אסאך יארן, יעצט איז דא מענטשען וואס זיי גייען דארטן ווי דער וויזשניצער רבי פון מאנטריאל האט א זומער פלאץ, ער גייט אלץ זומער דארטן, ס'איז דא דארט אזא שטאט, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל נאכדעם וועט יעדער אהינלויפן, מארגן אינדערפרי א גאנץ טאהש איז אהינגעפארן, עס איז דארטן דא געי בעדס מען גייט זיך באדן, מענער מיט מענער, ס'איז דא וואס מיט פרויען אויכעט, אבער דארט איז דא מענער און מענער, און מ'האט מיך שוין אפאר מאל אנגעקאלט, געשיקט פיקטשערס, ווייל מענטשן האבן קליינע קעמערעס אין די טאש ווען זיי גייען צו די פלעצער, זיי זעען א חסידישן מענטש, געבן זיי א כאפ א פיקטשער פון אים און שיקן עס ארום, האט מיך איינער אנגעקאלט אז מען דארף עס קומען אויסקלינען, זאג איך אים וואס קלינען, ווען, וואו, קענסט עס נישט קלינען, אז ס'איז ליגעל איז ליגעל, וואס קענסטו יענעם זאגן, זאל נישט צוריק קומען אויף טאהש ביינאכט, ער קאקט אויף דיר, איז. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? זאגן זיי אז זיי ברענגען אריין אין טאהש די אלע זנות און די אלע דראגס, נו וואס קענסטו טון? ביסטו פערטיג. אה, אויב ס'איז אין די גרויסע שטאט ברענט א פייער איז אלע שטעטלעך ארום און ארום מוזן אויך ברענען. ס'איז א נארמאלע זאך אזוי. דו קענסט גארנישט טון צו דעם. יעצט איז אזוי, מיילעך טאשער, ער האט נישט געוואלט זיין רעבע. אים האט מען דען אריינגעברענגט מיט א פאליס טשעין און מיט א קייטל ער זאל זיין רעבע אזוי ווי אלע רעבעס אלץ איך וויל נישט איך וויל נישט איך וויל נישט. נישט. האב איך נישט געזען מ'זאל איינעם אריינברענגען מיט א מיט א קייטל און מיט א שלאס. אלע קומען אריין ברוך השם אויף ביידע פיס, זיי וואקן אריין, ס ס'פעלט זיי גארנישט. אבער זיי ווילן נישט זיין רעבע, פארשטייסט זיך אליינס פארוואס זאל ער וועלן זיין רעבע און אהער מיט אהין, קענסט דאך די אלע בולשיט. און למעשה איז מיילעך, מיט מיילעכן קענסטו נישט רעדן ווייל מיילעך האט אייביג געקוועטשט, איך בין אין ביזנעס פלעגט ער מיר אלץ זאגן, איך בין אין ביזנעס, א ביזנעס, ווען ער האט געמאכט א שלעכטן אינוועסטמענט אין ביזנעס איז ער געקומען צו לויפן צום. טאטן, רעבע א האלב מיליאן דאלער, און די רעבע האט נישט געהאט בעסער וואס צו טון נאר אנקאלן וואסנער און זאגן וואסנער שיק מיר אריין דאס געלט איך זאג דיר צו אז דו וועסט זיצן נישט לעבן מיר אין גן עדן נאר זיצן אויף מיר, פלעגט אים צוזאגן אזאלעכע הבטחות וואס איז געווען א שאנדע צו הערן, און דער נאר האט עס געגלייבט. און איך האב אים אלץ געזאגט, ס ר משה איך בין דא אז דו זאלסט זיין ווי מען זאגט אביסל אין רוחניות, אבער די אלע בולשיט וואס די רבי פארקויפט איר וואלט נישט געצאלט דערפאר א דיים. ניין דו ווייסט נישט ווער די רבי איז, ער איז אזוי משוגע געווען פארן רעבן, איז דא איינער וואס האט געברענגט אין וויזשניץ איז דא איינער וואס ער פלעגט גיין נאך געלט איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט צו נישט איך האב אים שוין לאנג נישט געזעהן ער געוואוינט אויף ראס סטריט ער האט געהייסן ניימאן האט ער געהייסן אהרן דוד ניימאן דאכצעך מיר, קיצור איין טאג האט ער געזאגט פאר ר' מאטעלען ר' מאטעלע איז דא געווען אין שטאט זאגט ער איך האב פאר דיר א גרויסן גביר א מולטי מיליאנער וואס אויב ער וועט זעהן אז די רבי איז אן ערנסטער מענטש. וועט ער עה אנהייבן צו געבן געלט פאר וויזשניץ אויך. שוין פרעגט אים די רבי ווער איז דאס זאגט ער הייסט ר' משה וואסנער. זאגט ער וואסנער איז דאך אונזערס א משפחה די אלע וואסנערס זענען קאזין מיט וויזשניץ קליינער האגער ער איז א איידעם געווען כ'מיין ביי ר' דוד וואסנער כ'ווייס נישט פונקטליך ביי וועם בקיצור האט ער מיר געזאגט אז אונז זעמער אלע קאזינס מיטן רעבן יא און ר' מאטל פלעגט צו וועלן מקרב זיין אז זיי זענען נישט געגאנגען צו אים ווייל זיי האבן נישט געהאלטן פון אים געהאלטן אז איז א ווילדער משוגענער זיי זענען געווען פרא איזריעל. איינער דער וואס איז טאקע וואס האט נישט געוואלט געבן דעמאלטס געלט פאר ר' מאטעלען איז היינט אזא רשע געווארן אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן, ער איז דער וואס ער פיינענצירט מיליאנען דאלער אז מ'זאל טוישן די געזעץ אז בחורים זאלן מוזן גיין אין מיליטער, עס זאל זיין יונגעלך און מיידלעך אינאיינעם, ס'זאל זיין ווי מ'זאגט אביסל קאמפאני אויך, ער צאלט פאר דעם מיליאנס אוו דאלערס, און שוין, אזוי זעט אויס אז מ'האט נישט קיין ערליך געלט גייט עס עניוועי פייפן, פארשטייסט? ס'איז נישט קיין חילוק, איז למעשה ער פלעגט מיר אלץ זאגן דו ווייסט אז אונז זעמער באמת ס.

א געווען, אבער דאס איז געווען קלאר אז עס איז נישט געווען לשם ממון, עס איז נישט געווען לשם אישות, הגם אין מחבר ווערט גע'פסק'נט אז מ'איז זיך מגייר לשם ממון און לשם אישות איז אויכעט די גיור א גיור, יא עס איז א גיור, מען קען נישט זאגן אז נישט ווייל מי יאמר זכיתי לבי ער מיינט עס ממש לשם שמים, אבער למעשה דאס איז געווען זיכער נישט לשם ממון, עס איז געווען ווייל זי האט געזעהן ביי עובדיה אז עס איז שבת, פלעגט זאגן פאר עובדיה איך וועל זאגן וועלכע טאג פון די וואך ס'איז איך דארף נישט קוקן אויף קיין.

הרב עובדיה יוסף זיין תלמיד, ער איז דא זייער א גרויסע רב פון פלעטבוש, ער הייסט רפול הררי, ער אוינט דא א מיידל סקול, נישט ער אוינט, ער איז באלעבאס אויף א מיידל סקול און באלעבאס אויף א תלמוד תורה באלעבאס אויף ישיבות דא, ער איז הי איז די ביגעסט מען אין פלעטבוש היינט, און איז א תלמיד פון הרב עובדיה, בקיצור האט ער געזאגט פאר דעם חברה'מאן מיט די מאוויס אז טו מיר א טובה, דו ווילסט זיך נעמען אזא גיורת, אין אונזער קהילה גייסטו נישט האבן קיין. פלאץ, גיי ערגעץ אנדערש, און מיט אונז קענסטו נישט האבן קיין קאנעקשאן. האט ער אנגעהויבן וואס הייסט, זי האט זיך מגייר געווען ביי עובדיה, ס'איז נישט קיין גירי אריות, ס'איז באמת א גיורת. שוין, בקיצור, עובדיה איז געגאנגען און גענומען אן עירליין טיקעט, ער איז געקומען דא צו פארן, און ער האט געזאגט ער וויל זאגן א דרשה אין בית מדרש, און ער האט אפגעזאגט א דרשה, איז געווען הונדערט און פופציג אידן זענען געזעסן דארטן, און אין די ווייבער שול איז אויך געווען א געפאקטע ווייבער שול, עובדיה קומט זאגן א דרשה.

ער האט אפגעזאגט א שיינע דרשה אוודאי און אוודאי ביי די ספרדים לאמיך אייך זאגן אוודאי ביי די ספרדים איז געווען אזוי אנגענומען ער איז געווען אנגענומען ווייל ער האט געהאט אין זיך אסאך קרעדענטשעלס ער איז געווען א גאון עולם ער איז געווען א רב הראשי אפאר מאל און ער האט געקענט רעדן ער האט יעדן מוצאי שבת פלעגט ער זאגן צוויי שעה פאר די ספרדים איבער די וועלט אויף היברו פלעגט ער זאגן אביסל חיזוק זייער שיין געווען האט דאך דער עולם געוויסט איטס א דאן דיעל ווי מען זאגט אויף ענגליש איטס דאן יא יא איט וואס דאן. איט וואס דאן? הער וואס איז געשען. ס'האט זיך אויפגעשטעלט זיין תלמיד רפאל הררי און ער האט געזאגט אויף היברו, אלעס וואס הרב עובדיה האט דא געזאגט דא ביי אונז, דאס איז נישט נוגע פאר אונז, ווייל אונז האמער אזאלעכע תקנות און אונז גיימער עס נישט משדך זיין אפילו נישט פאר מיין ר' מורה מורינו ר' עובדיה יוסף. דאס איז אין די קהילה מינוטן, מינוטס, און שטאטוטן, איטס אנטשעינדזשעבל, און שוין. און ער האט אפגעפרעגט די גאנצע דרשה פון עובדיה און ער האט

שרייבער איז געווען א פוסק, וואס דו ביסט איז דער מהריל געווען? יעדער ווייסט עס, דער מהריל איז געווען אויסנאם פון א מענטש בימיו, ער איז געווען א שדכן אויך און ער איז געווען א בעל תפילה אויך, יעצט ער האט געדאווענט אין א שול און אין די שול אויף ראש השנה יום כיפור האט מען אים געהייערט און אין די שול האט מען געהאט געוויסע יוצרות וואס מען זאגט און געוויסע וואס מען זאגט.

אויס, און זיי האבן מורא ווייל כ'האב זיי געוויזן דעם מהריל איז א באקאנטער מהריל, און ס'איז זייער שווער זיך צו טשעפען מיט א מהריל, ס'איז שווער זיך צו טשעפען מיט מנהגן של ישראל, ווייל ס'ווערט געברענגט אין די פוסקים אז א מנהג שטאמט פון משה רבינו, קיינער האט נישט געמאכט מנהגים אליינס, און ממילא דארף מען וואטשן וואס מען טוט. יעצט צוריק קומען דא צו אונז, אונז האמיר אנגעהויבן א נייע רעליגיע, ס'הייסט סאקמער, ס'הייסט די שיטה הקדושה, ס'הייסט אנטי ציוניזם, עצמות מאוומענט, איך וואלט פרעגן ווער פון אונז, טאמער האט ער נישט קיין געלט צו קויפן פיש און פלייש אויף שבת, גייט קויפן א סטראבערי שארטקעיק? קיינער נישט, נישט וואר? אונז האמיר געדארפט לערנען הלכות שבת, אונז האמיר געדארפט לערנען אלע אנדערע וויכטיגע זאכן, אט אט הלכות עירוב איז נישט וויכטיג ווייל דאס האט שוין דער רבי געזאגט אז ס'איז אסור, שוין פארגעס, אבער הלכות שבת איז דאך וויכטיג, מיט וואס האט מען אונז געמאכט משוגע? ציוניסטן און ארץ ישראל און מען דארף אבאכט געבן, יא יא מ'מוז אבאכט געבן.

גיין יעצט אין סופרים קאורט ווייל זיי זאגן אז ס'איז דא אזויפיל און אזויפיל רעדזשיסטערד וואוטערס און ס'איז געווען עפעס נאך צוויי מיליאן וואוטס העכער דעם סאו ס'איז דא פארגעגאנגען יענע חתונה איז דא פארגעגאנגען און ס'קען זיין מ'וועט נאך מוזן איבערמאכן די וואוטס אין די געוויסע דריי שטעט אויכעט איינס איז אברהמעלע דעם גר'ס שטאט וועגן דעם איז דאך דא אלע צרות אזוי זאגט דארט די גמרא אלע צרות קומען וועגן גרים. ס'איז דא דארטן דער רבינו אברהם הגר וואס ער זאגט אז ווייל זיי זענען מער מדקדק במצוות ווערט א קיטרוג אין הימל, אבער נארמאל איז אלע צרות קומען פון זיי, עניוועי, מען האט עס אריין גענומען, און זיי זאגן נאך א מיינונג אויכעט, שטעל דיר פאר זיי גייען נאך זאגן א מיינונג אויף אונז, זיי זענען זיי זענען מסביר אונז פון קאפ ביז פיס, וואט א שעים, עניוועי, איך האב ענק געבעטן רבותי אז מען וועט נישט אבאכט געבן אויף די קינדער און זיין צרות, יעצט איך אליינס האב אויף א יו טוב ארויף געלייגט איך האב געשריבן א בריוו פארן פרעזידענט, אז ער איז א גרויסע בהמה אז זיין טאכטער איז געווארן א איד, ווייל ביי אונז איז דא די גרעסטע מין זנות וואס איז דא, אה ס'איז דא ביי די קאטוילישע אויך, מען רעדט פראפארשענעל איז יעדער ביי אונז א חזיר, פארוואס? למשל א פרעזידענט האט דארטן די פאר יונגע קינדער, דער יונגער קינד איינער זאל האבן גאטס און באלס צוצוגיין צו זיין זיפער און עס אים אויפזיפען און זיך נעמען שפילן מיט זיין ערווה, איט דזשאסט דאזענט סיעם דעט איט קען העפען, ביי אונז איז נישט קיין פראבלעם, מען גייט אן די הויזן אן די אונטערהויזן, מען גייט נאקעט אריין אין מקווה, און א פלאץ ס'דא פלאץ מענטשן זאלן זיך קענען טובל'ען צען איז דא דארט הונדערט און בפרט נאך די ראש אווערס פרייטאג נאכמיטאג. מ'שטופט זיך מ'שטופט זיך איינער אין צווייטן. פון שטופן זיך אליינס קריגט ער א קישוי אבר. סאו וויל איך ענק פרעגן רבותי, זעמער אונז נישט צודרייט? כ'האב ענק געזאגט מ'עט ענק ארויסיאגן פון אמעריקע אזוי ווי מ'יאגט ארויס די שמוץ פון זיך. און עטס האטס נישט געגלייבט נאר עטס זאגטס איך רעד זיך זיך משוגענער און יא ר' משוגע יא. כ'זעה נישט ווי דיין נארמאלקייט האט ענק געברענגט. איינע פון פינף קינדער זאל זיין אין חדר מאלעסטעד, און איינע פון צען מיידלעך זאלן זיין געטאטשט פון לעסביען טיטשערס, סאו ווי האט ענקער נארמאלשאפט ענק געברענגט? און דעטס א ביג שעים אוו וואטס גאוינג אן. כ'האב ענק געזאגט, איף יו דאנט וואנט סטרעיטן אוט, דארפסטו נישט. יו דאנט העוו טו. קיינער איז נישט דא דיך צו שלאגן. אבער איין זאך, בלעים נישט דעם רבונו של עולם, בלעים יור סעלף. איטס יור פאולט, יו דיד איט, ענד יו קיפ אן דואינג איט, ענד יו דאנט וואנט רעפענט. עטס וועטס ענק נאך נישט אומקערן. עטס וועטס ענק נאך גיין ענקער אלטן פארשטינקענעם וועג. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב ענק שוין געזאגט, די גאווערמענט וויל קענען קאנטראלירן יעדן איינעם, און זיי האבן גאנץ פיין סוקסעס, ווייל מ'קומט אריין אין די חדרים, מ'האט אויף אונז אויסגעטרייט נידלס, פאראיאר איז געגאנגען די גאווערמענט און זיי האבן אויסגעטרייט נידלס אויף אונזערע קינדער, מ'האט ארויסגעגעבן פאר די זונות זיי זאלן קענען ארומפראסטיטוטן, האט מען ארויסגעגעבן אז זיי זאלן נישט באקומען קיין עידס, מ'האט דאך געדארפט אויס. טרייען צו ס'ארבעט, און מ'איז געגאנגען, שטעל דיר פאר וועם מ'האט געטראפן, מ'האט געטראפן אלע אידישע מיידלעך, סקווערע מיידל סקול, סאטמארע מיידל סקול, מ'האט זיי געבן די זאך, איי זיי גייען דאך נישט ארום פראסטעטוטן, דעי דידנט קעיר, זיי האבן נאר געוואלט זען אז קיינער איז נישט געשטארבן דערפון און בום מ'קען עס נוצן. מיר האבן דערציילט עלטערן וואס זיי וואוינען אין סקווער אז זייערע קינדער זענען יעצט מענטעלי ריטארדעט פון דעם, ס'דא וואס זענען געשטארבן אויכעט פון דעם, נאר מ'האט געזאגט ניין, פון דעם איז געשטארבן ווייל מען איז נישט געקומען קלאפן ביי רעבען ווען ער האט געזאגט וכדומה. שטותים, ס'איז אזא מין קאראפשאן, מען נוצט אונזערע קינדער פאר אלע שייגעץ שטיק. יעצט פאר די נייע מיזעלס וואקסין גייט מען אויך נוצן אונזערע קינדער, אן אפילו פרעגן די עלטערן. סאו יעצט קאכט זיך א מורא'דיגע זאך, מען האט גענומען קינדער און מען האט זיי אנגעהויבן צו געבן געוויסע טעסטס, סאטמאר מיט זייערע ביקור חולים'ס און מאנרא, מיט דעם האבן זיי ארויסגעווארפן זעלענקא, זעלענקא האט געווארנט אינטערעסאנט.

טוידא האט געבעטן מען זאל באמבאדירן נאר די שינעס מען זאל נישט קענען מאכן אזא מאסן קבר דארטן אין די פלעצער ווי מען פארברענט די אידן אין די קרעמאטאריום נאר די שינעס זאלסטו באמבאדירן ניין אמעריקע האט נישט געוואלט ניין אמעריקע שותפים פון היטלער עניוועי סאו מאכט מען יעצט אויף אונזערע קינדער מוראדיגע טעסטס יעדע טאטע און יעדע מאמע זאל אויספרעגן פונקטליך די קינדער וואס טוט מען מיט ענק אין סקול און אז מען טראגט ענק און א מלמד האט געזאגט פאר די קינדער מארגן מען גייט און מ'וועט מאכן אזא קיוטיפ, מ'וועט זיין פאן, מ'וועט נישט דארפן זיין אין חדר, איז מען געוואויר געווארן אז מען האט געטראגן אלע קינדער זיי זאלן מאכן טעסטס, טעסטס אויף וואס? העהע, דעט יאל פיינד אוט, נאכדעם וועט מען קומען זאגן דאס קינד איז קראנק מען דארף אים צונעמען פון די עלטערן, ס'איז דארט דא געשוויסטער אין שטוב וואס זיי קענען, דאס דארף איך ענק נישט זאגן, זיי האבן געוו באוויזן אזאלעכע אותות און מופסים אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, און וועגן דעם דארף יעדער זיין זייער קערפול, בי אן טאפ אוו עווריטינג, דאונט טינק אמעריקע איז דא צו העלפן און צו היילן. מיינע קינדער פאר גארנישט. זיי פלעגן נוצן די אידן פאר גיני פיגס. גיני פיגס מיינט אז מ'האט זיך אויף זיי געלערנט, קענסער, מיט אלעם. זיי האבן אבער געהאט א מיסטעיק, ווייל אונזערע חברה, נישט לאזן א טאטן און א מאמען אליין אין א שפיטאל אפילו מען מוז דארט זיין איך ווייס נישט ווי לאנג. איך געדענק ס'איז געקומען פאר די ימים טובים. מיין מיין עלטערן זענען געווען אין א נורסינג האום. זיי האבן געמוזט זיין ווייל זיי האבן געהאט אלע מיני מאשינען אויף זיך. זענען זיי געווען אלץ אין די נורסינג האום. געדענק איך ס'איז געקומען פאר ראש השנה האט מיך מיין ברודער געפרעגט ס'איז דא א גויטע וואס איז דארט אין די נורסינג האום. זי זאגט אז זי קען און זי וועט און זי נעמט נאר אזויפיל געלט, זאג איך מיין ברודער וואס איז געשען יעצט? זאגט ער ס'קומט דאך ראש השנה, זאג איך אים וועיט א מינוט, און וואס איז אז ס'קומט ראש השנה וואס יעצט געשען? יעצט איז דא מער א קלענערע מצוה פון כיבוד אב ואם צו מער א מצוה? וואטס גאוינג אן וויט יו? האסט נישט וואו צו דאווענען א געהעריג פלאץ? זאג איך איך ווייס נישט, אין נורסינג האום ווי איך דאווען דארט איז געווען א מנין, א וואוילער מנין, און אפילו דער רשע מרושע דוד'ל סקווערא האט עס געוואלט צושטערן, ס'איז געווען א וואוילער מנין, ס'איז געווען דארטן איינער, איינער, דער וואס מ'האט נעבעך פארברענט, ער האט זייער שיין געדאווענט, כ'האב ליב געהאט צו הערן, נאכדעם געווען נאך איינער וואס כ'האב אויך זייער ליב געהאט, ער איז געווען א סקווערע יונגערמאן, ער איז געווען נעבעך א גרוש צען יאר צו וויפיל, כ'ווייס נישט וואס ער האט געזינדיגט, מסתמא ער האט אריינגעשטופט דעם פיפיק אין די ווייב, האט ער נישט געזאגט לשם יחוד דוד'ל סקווערער, יהי רצון אז דאס קינד זאל געבוירן ווערן דוד'ל סקווערער, בקיצור מ'האט אים אנגעטאן גרויסע צרות, ער פלעגט זיך דארטן דרייען אין דעם נורסינג האום, און ער פלעגט דאווענען ראש השנה פון מה טובי ביז מה טובי.

עס געבן פאר דעם קינד, פארשטייסט? א אידישע טאכטער האט ער אויסגענוצט ווי א חזיר, און דער גאנצער שדכן ווער עס איז געווען איז געווען דער זווילער וואס זי איז געשטארבן, דעם איידעם פונעם קלויזענבורגער רב, ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט אז עס איז אלעס אין בעסטן ארדענונג, ער איז געווען אויפן טעלעפאן און גערעדט ווען מען האט געהאט א אינטערוויו, ער האט אריינגעפירט נעבעך דעם ר' משה ניישלאס מיט א נויע וואס ער ער פלעגט אפילו נישט קומען אין שול דאווענען געהעריג, וועגן דעם איז ער געווען ביי די שחיטה, ביי די שחיטה ווייסט מען נישט צו דו קומסט דאווענען צו דו קומסט נישט דאווענען.

וועג. איך ווייס וואס איז געווען דער סוף? שטעל דיר פאר וואס איז געווען דער סוף, אים האט מען אויסגעקויפט און די איבעריגע זענען געגאנגען קאקן אין קבר אריין. איז במילא מען טאר זיך אויף קיינעם נישט פארלאזן, און חוץ פון דעם יעדער מענטש האט סייעתא דשמיא פאר זיך, שולחן ערוך אין הלכות יום כיפור שטייט ווען דער דאקטער זאגט אז דער מענטש דארף נישט עסן, דער מענטש זאגט ער דארף יא עסן, פאלגט מען דעם חולה, פארוואס די משנה נוצט א פסוק פון שלמה המלך לב יודע מרת נפשו, יעדער. מענטש, יעדעס פארווייעטיגטע הארץ ווייסט פונקטליך זיין פארביטערונג, איז במילא דאס איז עס, איז למעשה דא אויך אזוי, יעדער איד דארף זיך אליינס זיך אומקוקן וואס דא גייט פאר, איך געב אסאך קרעדיט פאר די אלע וואס זיי מאכן שטעטלעך אליינס, ווייל זיי קוקן נישט צו ס'וועט זיין געלט צו נישט, זיי קוקן נאר צו מ'וועט מוזן לערנען דעם ענין סקווירא צו נישט, טאמער זעהן זיי מ'מוז נישט גייען זיי אהין, איך האב אסאך געשיקט, ס'דא בערך דרײַ הונדערט אידן וואס וואוינען היינט אין פארווארפענע פלעצער. ווייל ס'איז דארט דא אידישקייט און זיי וואוינען דארט נאר ווייל איך האב זיי געזאגט אז דארט געט מען גראד קינדער געלט פון די תלמוד תורה'ס געט מען גראד פאר זיי אזוי ווי א וועלפעיר טשעק און זיי האבן נישט געגלייבט זיי האבן עס אויסגעטרייט און זענען אהינגעפארן איך געדענק נאך דעמאלטס האט מען מיר געזאגט ביסט משוגע דו גייסט דערציילן פארן מעיאר וואסערא גנבים ס'איז דא מיט די געלטער?

געפרעגט, האב איך געזאגט לאמיר אנהייבן דא, ס'איז אביסל קאלט ווינטער, ס'נישט געפערליך, קויפסט אזא רעבישן פעלץ, איז למעשה יעצט אזוי ווי ס'האט זיך אנגעהויבן מיט דעם ביידן מיט די וואוטס מיט אלעם, איז דעטרויט איז געווען א פעסטונג פאר ביידן, ס'איז א דעמאקראטישע שטאט, און ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע מעשה דארטן וועגן איבערבויען, ס'איז געווען זיצונגען, איך פלעג פארן יעדע פאר וואך האט מען מיך גערופן פאר זיצונגען דארטן, ס'איז דא א קאמיטעי אין די שטאט, איך פלעג פארן ווייל איך האב אין פילאדעלפיע געקויפט, און. איך האב אין קליוולאנד געקויפט, נישט אין פילאדעלפיע, אין קליוולאנד האב איך געקויפט, און איך פלעג דארט גיין צו אלע מיטינגען, האט מען מיך דא אויך גערופן, איך גיי כסדר, אפשר זאל איך קענען פאר אידן טון עפעס, איך בין שוין אלט, איך דארף שוין נישט גארנישט, די ביסל קאטעדזש טשיז מיט קריעם וואס איך עס, דאס האב איך שוין גענוג ברוך השם, נאר וואס, איך האלט מ'דארף אויפטון פאר אידישקייט, מען איז געקומען דא אויפצוטון, מען איז נישט געקומען צו וואוינען אין ווילימסבורג און אראפ לייגן די געווער און זיך פארלאזן אויף סאקמער קאקמער, עניוועי, עס טוט זיך יעצט א גאנצע באוועגונג אז די גאווערמענט וויל אריין. אריינלייגן יעצט ביליאנס אוו דאלערס אויפצופיקסן די אלע געגנטן וואס איז געווארן אפגע'חומל'ט, זיי ווילן עס אנהייבן אויפצופיקסן. האט ער מיך געפרעגט אינמיטן די מיטינג, ענד האו מעני דזשוס וויל יו ברינג היער? זאג איך אים, פוט דאון אן א פיס אוו פעיפער עז מאטש זיראוס עז יו וואנט און אייל פוט די וואן אן די לעפט סייד. אין אדער ווארדס קענסט אראפלייגן זיראו זיראו זיראו זיראו זיראו זיראו, עס וועט נישט ברענגן קיינעם, און נאכדעם וועל איך אראפלייגן וואן.

אויסגערוהט, און ער זאל נאך פארשטיין גמרא תוספות אויכעט, אפשר א קצות החושן אויך, זענטס משוגע? איטס נאט גאנע העפן, דער מח ווערט אויסגעטריקנט, יעצט דארף איך חתונה מאכן, יעצט דארף איך א שידוך טון, יעצט דארף איך, דארף איך, וואס איז געשען דא מיט אזויפיל מענטשן האבן חתונה געמאכט מיט קוים צוואנציג מענטשן? דער אייבישטער האט געוואלט ווייזן, אני, איך, דער אייבישטער, השוכן אתם בתוך טומאתם, אז ס'איז נאר דא צוואנציג אידן בין איך אויך דארט, איך בין איבעראל ווי עטס זענטס.

ציילט אז סגייט אזוי מען טעסט אויף צען מענטשן אין שפיטאל אסאך האבן דאמיס נישט קיין עכטע מעדעצין סאיז סתם וואסער און דען קיינער זאל נישט וויסן ממילא אז ער געט דיר ארויס וויאזוי ער פילט קענסטו נישט חושד זיין ער זאגט א ליגן די זאגט די תוצאה עניוועי איך האב מורא געהאט מען האט פארן פרעזידענט אויך געגעבן פון וואסער קומען זיי יעצט זיי דארפן אויפמאכן דא ביליאנס אוו דאלערס דו ווייסט סהאט געקאסט די חברה די לינקע חברה זאלן אומברענגען די די וואלן מיט די אלע זאכן האט געקאסט זיי מיליאנען סאו ווער אר דעי גאנע געט די מאני פראם. מ'דארף עס אין ערגעץ באקומען, איז במילא וועלן זיי אנהייבן יעצט צו טעסטן אונזערע קינדער אויף דעם, פארשטייסט? זיי טעסטן עידס אויף מיידלעך וואס אונזערע קינדערעך לויפן אפילו נישט ארום, איך זאג דיר, כאפסט וואס דא גייט פאר, אונז זאגן זיי ס'איז גוט, מ'האט עס געטעסט ס'איז גוט, ס'האט נישט געהארגעט מענטשן. אונז לעבן אין אזא מעסד אפ סאסייעטי אז ס'איז געווען איינער אין דייטשלאנד א גרויסע פירער כ'דענק נישט זיין נאמען יעצט, האט געזאגט א יאר צוויי צוריק אז די אידן זענען אזוי מין אונטערטעניג איבער די גאנצע וועלט מיט די ליגנטס וואס מען פארקויפט זיי און די טעסט וואס מען מאכט אויף זיי, ער האט אזוי מיאוס גערעדט, זאגט ער דעט עווענטשעלי דעיל העוו טו קאם בעק, האב איך אים געשריבן גראד א טעקסט דעמאלטס, איך בין מסכים צוריקצוקומען, כ'האב אלץ געשריגן מיין טאטן קוק ווי אזוי האסט אריינגעמופט דעם וויליאמסבורג אין אין דעם מושב האסטו דיר אריינגעמופט, וואס האסטו געטון מיט אונז, איך פאר צוריק איך זעה ווי אזוי קאשיצע אויפן בארג, שיינע גרינע בלעטער מיט גראז, די שענסטע. הייזער וואס די גאווערמענט האט זיי צוגעשטעלט דארטן, אונז האמיר געברויכט אמעריקע האמיר אונז געברויכט, אונז האמיר עס נישט געברויכט דער אייבערשטער האט עס געברויכט ווייל ער האט געוואלט אונז זאלמיר דא אריינברענגען די תורה אויך, האט מען גענומען דעם גרעסטן שיפס קאפיטאן ר' משה פיינשטיין און ער האט אהער געברענגט די ליטווישע שיף האט ער אהער געברענגט, אונז האמיר עס געברויכט? אונז האמיר נישט געברויכט גארנישט, אונז זעמיר געווען ווייט פון אמעריקע, מיר האמיר פיינט געהאט אמעריקע, סאו למעשה וויל איך זאגן דעם עולם מען זאל זייער וואטשן וואס מען טוט, אז א קינד קומט אהיים האט געמאכט א טעסט, א קינד דערציילט. פונקט דער רבי האט גענומען אזא קיוטיפ און עס אריינגעשטופט אין די אויער זאלט עטץ וויסן וואס סמיינט אז מגייט מאכן געוויסע פרואוונגען אויף אים מגייט אים אויסשפיאנירן און איך האב ענק שוין געזאגט אנטי סעמייט מיינט אז זיי האבן אלץ געזאגט אין דייטשלאנד די אידישע זאמען איז אנדערש ווי די גויאישע רשי זאגט עס אויכעט רשי זאגט בטרם פאר עס קומען נאך צו זיי האבן זיי שוין געהאט דאס קינד. נישט אזוי ווי די גוים אזוי זענען די אידן, ס'איז אבער אנדערש. עניוועי, סאו ווילן זיי יעצט אויספראבירן, זיי ווילן באמת יעצט אויספראבירן, זעהן פונקטליך מיט וואס אונזער זאמען איז אנדערש, די כאראקטעריסטיקס פון די זאמען. מיר האט א גרויסע פאליטישן געזאגט, אונז זעמער וויליג צו געבן פאר אידישע ספערם אסאך געלט, סאך געלט ווער וויליג טו פעי פאר, זיי ווילן אנהייבן צו זעהן די די דיפרענט כאראקטעריסטיקס, און גראדע דאס גייען זיי קיינמאל נישט כאפן פארוואס, ווייל ס'איז דאך נישט אין די זאמען אליין. אז א פרוי גייט אין א מקווה, זי רייניגט זיך פון אלע טומאות און פון אלע קליפות גייט אוועק פון די פרוי, און נאכדעם אז זי וואוינט מיט איר מאן וואוינט זי אביסל, נישט הונדערט פראצענט, אבער דריי פראצענט וואוינט זי, לשם שמים, וועלכער איד וואלט געגאנגען לייגן מיט א פרוי אין בעט אריין און מאכן קינדער אין אזא דור ווי אונז לעבן און מיט אזויפיל זנות און מיט אלעם, וואס ממש אז א קינד זאל בלייבן ווי מען זאגט נישט געטאטשט איז דאך פון די צען ניסים וואס איז געשען אין בית המקדש. פארוואס טוט מען דאס? נו, דער אייבערשטער האט געהייסן ס' זאל זיין המשכת הדורות. שטייט אין חומש כי ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, דער אייבערשטער זאגט כ'ליב אברהם אבינו'ן ווייל ער וועט מצוה זיין באפעלן זיינע קינדער און זיין הויזגעזינד נאך אים, ושמרו דרך השם, און זיי וועלן היטן דעם וועג פונעם אייבערשטן, לעשות צדקה ומשפט, למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו, דער אייבערשטער זאל ברענגען אויף אברהמ'ן וואס ער האט גערעדט אויף אים. נאר פאר דעם. ווען נישט וואלט איינער געגאנגען האבן קינדער? קיינמאל אין לעבן נישט. איי מען דארף האבן זנות? זנות איז דא אן קינדער אויכעט. מען קען נוצן א גומי, מען קען נוצן מעדיקעישאנס. די עלטעסטע דאקטעראט וואס איז געווען אויף די וועלט איז געווען אויף נישט צו האבן קיין קינדער. ס'איז געווען צוויי מיני פרויען וואס מען האט געהאט, מען האט געהאט א קעפסווייב, מען האט געהאט א פרוי צו האבן קינדער, עניוועי. די עלטסטע געים וואס איז געווען. און טאמער נאך גוט דא גאר אן ערליכער אינגערמאן איז ער אויך געגאנגען דעמאלטס טאג אין מקווה. און נאך און ער זאגט דארט אין דעם יהי רצון וואס.

דער אייבערשטער האט מיר געהייסן איך זאל האבן קינדער פארן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און דאס איז וואס עטס מוז אנהייבן צו פארשטיין, זיי וועלן נישט דערגיין דאס, ס'איז נישט מעגליך זאלן דאס דערגיין, קען א גוי זען א חילוק צו מען האט געזאגט אויף א שטיקל בלעך לי צו נישט? קיינמאל נישט! צו מען האט געזאגט אויף א פרוי לי צו נישט? קיינמאל נישט! זעלבע קען מען דאס אויך נישט פארשטיין.

שיקן אהיים צו יענע אויפפיקן די קינדער ווייל ער האט פאר די חברה האט ער א אייגענע אינסטעטוציע, די שייגעץ די, און וואס גייסט די טוהן מיט די חברה? די אליינס גייסט זיי רעיפן די חזיר וואס די ביסט. סאו רבותי, יהיו דבריי נשמעים, הערטס אויס מיינע רייד ווייל איך מיין ענקער טובה. יעצט האטס אלע א גוטן א לעכטיגן א פרייליכן שבת.